א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישלח. אויכעט מען דארף זיך צוגרייטן אביסל צום חנוכה. כ'וויל רעדן קודם כל, מאכן א שטיקל חזרה אויף די פאר יאר, און נאכדעם וועט מען רעדן וויאזוי מען גרייט זיך צו צום חנוכה. כ'האב געוואלט זאגן אז חנוכה האט זייער אסאך צו טון מיט מקווה'ס, ווייל די יוונים האבן געוואלט אז מען זאל נישט איינהאלטן טהרת המשפחה. אויף דעם האט יעדער געצילט. מען האט געזעהן אז דער גוף פון א איד איז אנדערש ווי א גוי, די גוים האבן געזאגט אנטיסעמיטיזם, סעמייט, דאס איז די זרע, זיי האלטן אז א איד איז א אנדערע זרע, איז א אנדערע גוף, נישט צום גלייבן, און זיי האבן קיינמאל נישט פארשטאנען דעם סוד דערפון, דער סוד דערפון איז אז אונז גיימער אין א מקווה, א מקווה ס'איז ממילא דאס איז מטהר די גאנצע קליפות, וואס חוה האט ממשיך געווען מיט דעם וואס ז'האט געוואוינט מיטן נחש, דאס אלעס גייט אראפ ווען א פרוי גייט אין מקווה, ממילא איז עס א בעריה חדשה, שטעל דיר פאר. א גוי קען ווערן א איד מיט דעם וואס ער טובל'ט זיך אין מקווה. קענט עטס זיך פארשטעלן וואס דאס הייסט א מקווה? איז לאמיר קודם איבער'חזר'ן נאכאמאל, ס'איז זייער וויכטיג, ס'קומען יעצט חנוכה טעג, און דער עולם האט זיך צוגעוואוינט מ'גייט זיבן מאל א טאג חנוכה מקווה, כ'געדענק אליין, אך כ'געדענק אליין נישט די אלע באלאני וואס מ'האט איינגערעדט אין די אלע ישיבות מיט זאכן, מ'מוז גיין פאר'ן צינדן חנוכה לעכט און פאר'ן שבת און נאכדעם ווען מ'האט שוין געצינדן דריי לעכט, כ'וויל דיר זאגן, א מקווה איז געמאכט פאר פרויען. א בחור און א אינגערמאן האט נישט וואס צו זוכן אין קיין מקווה קיינמאל אין לעבן נישט, טאמער איז ער א משוגע לאותו דבר איז אפשר פרייטאג פארטאגס אזוי לכבוד שבת ווען קיינער איז נישט דא זאל ער גיין אבער נישט זיך אראפזעצן צוויי שעה און פעניען און אנהייבן א חסידיש ווארט מיט א מעשה, האסט געהערט וואס איז געשעהן און האסט געהערט וואס רב אהרן האט געזאגט און דערווייל קוקט ער ווי מען טאר נישט און קראצט זיך ווי מען טאר נישט, ס'איז אלעס נישט ערלויבט. ביסט גיי אין מקווה, גיי פארטאגס ווען קיינער איז נישט דארט, עניוועי ס'איז אויך נישט צו גוט ווייל דעמאלטס קענסטו טרעפן א בחור וועסט דיך נישט קענען איינהאלטן די תאווה, וועגן דעם זאג איך דיר ס'איז נישט געמאכט, ס'איז א זאך וואס איז געמאכט ווען ס'איז געווען גרויסע צדיקים, און ס'איז אויך געווען קוועלער, און ס'איז געווען קאלט, מ'האט זיך נישט געקענט פעניען, ס'איז געווען קאלט אינדרויסן אויכעט, אין די צימער איז אויך געווען קאלט, בקיצור האט זיך קיינעם נישט געשטעלט דעמאלטס א קישוי אבר, עניוועי למעשה. ס'גייט יעצט קומען חנוכה, און ס'איז בכלל, ס'דאך שוין בין הזמנים, ווייל פון חנוכה אן ווערט דאך שוין בין הזמנים, ווייל ס'קומט דאך שוין באלד כ א כסלו, כ א כסלו ווערט עמטליך בין הזמנים אין סאטמאר, אין דער זומער זמן איז ווען מ'פארט אין קעמפ, און דער ווינטער זמן איז כ א כסלו, סאו חנוכה איז כ ה כסלו ס'איז שוין לאנג נאך בין הזמנים. ווער גייט נעמען קער פון די בחורים, פון די יונגלעך און פון די מיידלעך? און נאכדעם גייט מען אנהייבן צו גיין אין מקווה, א נייע מעשה, א מקווה געגייעכץ, און מ'מוז נאך גיין פאר מ'צינדט חנוכה לעכט אויך. איז למעשה דאס ברענגט נישט קיין גוטס, אזוי ווי איך בין אייביג מסביר, און מ'דארף האבן א מורא'דיגע קאנטראל אויף די מקווה'ס, נארמאל. פארנאכטס אז מ'גייט צינדן חנוכה איז דאך נישט דא ווער ס'זאל וואטשן אויף די מקווה ווייל יעדער איז דאך מחיוב צו גיין גראד צו צינדן חנוכה לעכט, סאו וואס גייט דארטן זיין? ס'גייט זיין לעבעדיג! גייט זיין אזוי ווי יענער איז געגאנגען יום כיפור אין מקווה ער האט געזעהן קרי און א חזיר אום יום כיפור האט זיך אין אים אריינגעשטופט, ס'איז דא אזאלכע מקווה'ס וואס זענען נאך שטיל, ס'איז דינדזשי, מ'זעהט עס נישט, צוגעמאכט די לייטס ווייל איינער שעמט זיך פארן צווייטן אז ער האט געזעהן קרי, קרי איז די עוולה, א קישוי אבר איז די עוולה, שטופט מען אין אים אריין יום כיפור אינדערפרי, עניוועי. מען דארף זייער שטארק האבן א קאנטראל אויף אלע מקוואות, איין איד זאל זיך, ווי מען זאגט, זאל זיך מקרב זיין, ער זאל זאגן איך וועל צינדן חנוכה לעכט דרײַ שעה שפעטער, איך וועל וואטשן א מקווה, דער איז נאטינג ראנג, די גרעסטע צרות קומען פאר יעצט אין מקווה, כ'על ענק זאגן פארוואס אויך פרייטאג. הייבט זיך אן די מקווה געגייעכטס זיבען אינדערפרי, אכט ע, ניין ע, צען ע, עלעף ע, צוועלף ע, איינס ע, צוויי ע, דריי ע, פיר ע, ווענדט זיך ווינטער צו זומער, ווינטער איז פיר ע שוין געשלאסן, כ'מיין ס'איז ווערט שוין שבת, און זומער גייט ביז פינעף ע, זעקס ע, זיבען ע, אכט ע, ס'איז א מחיה, וואס? אההה די פעדעפיילס, wow, וואט ע לאקי דעי, יעצט ווען מ'גייט צינדן חנוכה לעכט איז אין די צען פופצען מינוט פון נאך מעריב, ביז ווען מען גייט צינדן מוז מען שוין כאפן די מקווה אויך. קומט אויס אז ס'איז דא אזא מין עולם דארט אז מען זאגט אויף ענגליש זאגט מען ס'איז דא מער פלייש ווי זופ און מען שטופט זיך. די פעדעפיילס ווייסן די אלע זאכן פונקט ווי איך פארצייל עס ענק יעצט וואס ענק איז קיינמאל נישט בייגעפאלן אז א מקווה איז א פעדעפיליע זאך דעי אלל נאו אבאוט איט זיי ווייסן וואס גייט פאר און מען ווארט שוין אויף דעם און אז ס'קומט שוין די גליקליכע מאמענט טוט מען מיט קינדער וואס מען טאר נישט. איך וויל זאגן יעדן בחור און יעדן אינגערמאן דו האסט א פראבלעם אז דו דארפסט גיין אין מקווה פאר חנוכה לעכט זאג איך דיר דו האסט נישט דו האסט נישט און דו דארפסט נישט און דו טארסט נישט איין הסתכלות אסורה קוקן אויף איינעמס אות ברית קודש צו אויף די ערווה צו אפילו קוקן אויפן מענטש נאקעט אויפן בויך צו אויפן אחור דאס מאכט אזאלעכע פגמים אין אלע עולמות אז טויזענט חנוכה לעכטס קען דאס נישט צוריק ברענגען. האסט דיך אויסגעריבן? ביסט א בעל קרי? נעם א שאוער. דעטס איט. די מקווה איז נישט געמאכט בזמן הזה פאר קיינעם. יעצט, די יוונים האבן געוואלט אויסרייסן מ'זאל נישט גיין אין מקווה, פרויען זאלן נישט גיין אין מקווה. וואס האט דער אייבישטער געמאכט א נס? די פרויען האבן זיך מוסר נפש געווען, זיי האבן נישט געוואוינט מיט די מענער, און דער אייבישטער האט געמאכט א נס אז ס'איז ביי יעדן איינעם אין חצר אויסגעוואקסן א קוואל מקווה. אזוי ברענגט דער רוקח. שכל דבריו דברי קבלה, אזוי זאגט דער ספר חסידים אויפן ספר הרוקח, ס'איז יעדן אויסגעוואקסן א געוואלדיגע נס א מקווה א קוואל מקווה, צו ווייזן א ישר כח וואס דער אייבישטער זאגט אז דו האסט דיך מוסר נפש געווען און דו האסט נישט געוואוינט מיט דיין מאן אלץ א נידה. סאו יעצט לאמיר עס צוצולייגן צושטאנד, דאס שטימט פאר אונזער סוגיא אויך, מען טאר נישט גיין צוויי אידן אין א מקווה, ווען נישט ווערט חזר'יי, האט דער אייבישטער געמאכט יעדן עקסטער א מקווה. מקווה, דאס איז די רצון השם, יעדער זאל גיין אין אן אייגענע מקווה, טאמער איז דא צוויי איז שוין צופיל, און נאכדעם האב איך געבעטן אז די אלע מקווה'ס מוזן האבן אזא שאוער קורטן מיט לעכער פון אויבן און מען זאל נישט קענען קוקן אונטן, ווייל. ס'איז אזוי נישט צניעות'דיג, ס'איז אזוי חזר'יש, איך פארשטיי באמת נישט, אסאך מענטשן האבן שוין מיך געפאלגט, זיי האבן אריינגעלייגט, איך אליינס מאך אויכעט מקווה'ס, טאמער מאך איך פאר מענער. כ'האב א פלאץ, כ'האב געמאכט אפאר יאר צוריק צוועלף מקווה'ס, צוועלף שאוער'ס. אלעס האט א פלעסטיק. געקומען א רופא עס באקוקן, כ'האב אים געוואלט ווייזן ווי צניעות'דיג ס'איז, פרעגט ער אין וויפיל, ווען טוישט מען די פלעסטיק, זאג איך אים יעדעס יאר, די פלעסטיק קאסט טו ניינטי ניין פלאס טעקס, האסט צוועלף שאוערס, האסטו דריי דאלער מאל צוועלף, זעקס און דרייסיג דאלער, און קוק ווי זויבער ס'איז, זאגט ער יא די ביסט א קאנאן, דעיר איז נאטינג טו טאלק אבאוט, איז למעשה צו כ'בין א קאנאן צו נישט, כ'וויל ענק זאגן, מ'דארף לייגן פלעסטיק קורטענס, שאוער קורטענס, אין אלע מקווה'ס. און מען דארף זעהן אז די בחורים זאלן נישט גיין אין מקווה און די יונגלעך זאלן נישט גיין אין מקווה, עספעשעלי נאך וואס סקומט יעצט פארנאכטס ביי חנוכה לעכט, דארפסט זייער שטארק אבאכט געבן אויף דעם, די חברה מאן קען זיך פעניען אין די מקווה דרײַ שעה און נאכדעם גיין צום סקולענער רבי'ן ער צינדט דאך זייגער דומסדעי צינדט ער דאך לעכט, קען זיך נישט אויסמייכען, ער האט אויכעט צוויי ישיבות וואו סגייט ארויס גרויסע גדולים ווען זיי ווילן נישט ארויסגיין מוז ער מאכן הכנות, ער ליידט זיך. נאכדעם וויל איך נאכאמאל מעורר זיין פאר אידישע טעכטער, ס'איז געווארן א מורא'דיגע מאוומענט אז מען הערט אויס די הלכות נידה, פרויען קאלן מיך אפ, כ'האב דאס נישט געוואוסט, כ'האב יענץ נישט געוואוסט, זיי פרעגן איבער אסאך זאכן, וועגן דעם גיי איך מאכן די וואך צו די אנדערע וואך בעצם נאך א שיעור פונקטליך וויאזוי מען ציילט די טעג, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט אז אלף בית איז מער וויכטיגער ווי אלע ווי א קצות מיט רבי עקיבא אייגער, דער בעל שם הקדוש זאגט, איין מלמד האט ער קיינמאל נישט פארגעסן, וועלכער איז דאס? דער וואס האט געלערנט עברא. ווייל דאס איז דער יסוד. כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט אז צו לערנען א פרוי צו ציילן חמשה ימים און שבעה נקיים און וואס דאס איז א הפסק טהרה, פרויען פרעגן וואס מאכט מען פונקטליך ביי די הפסק טהרה, גייט דיר מען שוין זאגן ביים נעקסטן שיעור אז דו אלעס ווייסט האט דיר גארנישט באהאלטן. אבער ס'איז מורא'דיג. אידישע טעכטער זאלן נישט האבן ווער ס'זאל זיי האלטן ווי מ'זאגט אין די ראמען ווער ס'זאל מיט זיי רעדן וועגן די עניינים. סאטמאר די זאלוינען באשטייען פון איין רב איז ס'הייסט יחזקאל טייטלבוים וואס ער לויפט נאך נאך זיין שוועגער ער איז דער גרעסטער הלכות נדה פארלערנער און ער האט דריי מענטשען ביים שיעור ביינאכט איז דאס נישט קיין לצנות? אונז דארפן אז מען זאל אריין קומען אין שול מען זאל לערנען שווערע סוגיות אין בבא בתרא אין שור שנגח את הפרה אין בבא קמא יסודן של דברים איז נישט דא בעסערע פארלערנער זאגט מען לייב פיליפ לערנט פאר עפעס מוצאי שבת כ'הער אז קיינער קומט נישט מוצאי שבת, ווייל מוצאי שבת יעדער איז ביזי ביי לאומאנס, ער כאפט נישט, אונז דארף מען כאפן דעם אינגערמאן ווען ער קען קומען, נישט ווען אונז קען מען אים געבן די צייט. סאו אזוי ווי אין די צייט פון די חשמונאים האט דער אייבישטער געמאכט א נס, ער האט יעדן געמאכט אן עקסטערע קוואל מקווה ביי זיך אינדערהיים, און וועגן דעם איז עס שעשית ניסים לאבותינו בימים ההם, ניסים, אסאך ניסים. איינע פון די ניסים איז געווען דאס אויך, און דאס גאנץ חנוכה האט צו טון מיט טהרה, און איך זאג אייביג, ס'איז דא צייטן וואס זענען מער מסוגל ווי אנדערע, אזוי ווי תשובה ביי די עשרת ימי תשובה איז עס מער מסוגל, ווייל דער אייבערשטער איז פאר יעדן יחיד איבערגעגעבן דעמאלטס. דאס זעלבע זאלט איר וויסן, עס קומט אזא אור הגנוז ווי חנוכה, עס קומט אראפ פון יענע וועלט אזעלכע אורות, עס ווערט געברענגט אין די ספרים אז דער ענין פון חנוכה דאס איז די בריק וואס ער נעמט,

שוין געגעבן די חנוכה, חנוכה איז ויהי ביום השמיני, שמיני דאס איז שוין דער אכטער טאג, אויף זעקס טאג האט דער אייבערשטער באשאפן די וועלט, און זיבעטער טאג וועט זיין שבת, און אלע נשמות וועלן ארומפליען דער אייבערשטער וועט זיי מאכן יאט פון אזעלכע פליגל, און די וועלט וועט נאכאמאל נתחדש ווערן אויף א העכערן עולם, ס'וועט זיין פול מיט רוחניות, מיט קדושה, מיט טהרה, און דאס איז די קאנעקשאן פוינט פון בזמן הזה מיט חנוכה. חנוכה קומט אראפ אזעלכע שפע'ס אזא השפעה אז ס'לאט זיך גארנישט זאגן. דער הייליגער רמבן ברענגט אין פרשת אמור זאגט דער רמבן אז דער אייבישטער האט בארואיגט אהרן שלך גדול משלהם ווייל מ'וועט אייביג אנצינדן די מנורה. איז די קשיא איז ווען ס'איז נישט דא קיין בית המקדש פרעגט דער רמבן איז דאך נישט דא קיין מנורה אויך נישט מיט וואס איז אהרן די הדלקת הנרות מער ווי אלע אנדערע כהנים זאגט דער רמבן דא איז די תורה מרמז אז ס'וועט זיין א חנוכה און דאס וועט מען צינדן א גאנץ אייביג ביז לאנג די וועלט וועט שטיין, ס'וועט קיינמאל נישט בטל ווערן. יעצט, אהרן הכהן צינדט די מנורה, ס'שטייט אז מ'האט געטראפן, בחותמו של כהן גדול האט מען געטראפן א פך שמן, יעצט, אין מסכת שקלים אין משניות, דאס איז ירושלמי, ווערט געברענגט דארטן ווער ס'איז געווען ממונה אויף די חותמות, ס'שטייט נישט אז ס'איז געווען יוחנן כהן גדול, און בכלל א כהן גדול איז עפעס א זיגל מענטש? ס'איז דאך א הויעכער מענטש. און דא האט מען געטראפן עפעס א פך בחותמו של כהן גדול, די גאנצע זאך איז שווער צו פארשטיין, נאר דער אמת איז ס'איז זייער פשוט, אתה כהן לעולם השם, דער אייבערשטער איז א כהן, וויאזוי איז ער א כהן? יעצט, דער אייבערשטער איז נישט סתם א כהן, נאר דער אייבערשטער איז דאך הקל הגדול הגבור והנורא, איז ער א גרויסער כהן, איז ער א כהן גדול. מען האט געטראפן בחותמו של כהן גדול האט מען געטראפן, דאס מיינט אז כביכול דער אייבישטער האט געזען אז אידישע קינדער זענען זיך מצער, האט ער זיי אראפגעברענגט א פך שמן פון הימל פון אהרן הכהן'ס מנורה וואס ער צינדט אין הימל, און ער האט עס געגעבן אז מען זאל האבן דא צו צינדן. יעצט וויאזוי איז אנגעקומען דארטן דער אויל? דער אויל איז אויך געווען פון דא, ווייל בשעת ווען די אידן האבן געזען, אז די בית המקדש גייט חרוב ווערן, עס ברענגט דארט אין די גמרא אז זיי האבן ארויפגעווארפן די פרחי כהונה האבן ארויפגעווארפן די שליסלעך פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער האט עס גענומען, די זעלבע אויך מען האט באהאלטן דעם אלע פינף זאכן וואס איז נישט געווען ביים צווייטן בית המקדש האט מען אלעס באהאלטן, ווי האט מען עס באהאלטן ווי? דער אייבערשטער האט עס ארויפגענומען ער האט געזאגט איך וועל עס ענק וואטשן, איז דער אויל קומט ארידזשינעלי פון משה רבינו'ס אויל ענד עס זיצט אין הימל און ס'האלט זיך אין איין מאלטיפליי און ס'ווערט מער און מער און מער ס'גייט נישט אויס. פארוואס? דא איז דאך די נס פון חנוכה אז די אויל ברענט אכט טאג, איז אז ס'איז געקומען יעצט א מורא'דיגע צייט אז מ'האט געדארפט האבן אויל, האט דער אייבערשטער געגעבן די אויל, סאו בעיסיקלי די אויל איז אזא מין הייליגע זאך אז כביכול אליינס האט עס אונז געברענגט, און מיט דעם וועט מען פארשטיין אסאך זאכן, ווייל דער אמת איז מ'האט מורא געהאט אז וועגן נגיעה. וואס האב איך אז כ'האב א זיגל פון כהן גדול? אפשר האבן עס די גוים אנגערירט ווען זיי זענען טמא אדער די אידן? אדער אזוי ווי תוס' פרעגט הסת, מען האט עס געשלעפט? וויאזוי ס'זאל נישט זיין, דא איז נישט געווען די אויל, דאס איז געווען אויל וואס דער אייבישטער אליינס האט אונז געברענגט פון בית המקדש של מעלה, און דאס איז דער ענין פון וואס מען צינדט די אויל. יעצט דער הייליגער רמבן זאגט. אז די משרתי קל, די חשמונאי ובניו האבן געטון אזא מורא'דיגע זאך, פארוואס שפעטער זאגט די גמרא אין מסכת בבא בתרא אז ס'געווען א מיידעלע וואס האט אויסגערופן ווער ס'זאגט איך בין פון חשמונאים זאל וויסן ער איז א קנעכט, פארוואס? ווייל. הורדוס, דער קעניג הורדוס האט אויסגעהארגעט אלע חשמונאים, ער האט נאר איבערגעלאזט איין זיבן יעריג מיידעלע און ער האט זי אריינגעלייגט אין האניג, אויף זיבן יאהר, ער זאל זי קענען פריזערוון און זאל קענען אייביג קוקן אויף איר שיינקייט, אבער ס'איז גארנישט איבער געבליבן פון די חשמונאים, מילא האט זי געזאגט, ווער ס'זאגט ער קומט פון חשמונאים איז א קנעכט, ווייל ס'איז נישט געבליבן נאר דאס איינע קינד, און דאס איז אויכעט געשטארבן אן קינדער. פרעגט די רמבן, אזאלכע צדיקים וואס האבן געטון אזא העלדישע זאך, זאל זיך אויסלאזן אזוי ביטערליך אן גארנישט, וואס איז געשען מיט די חשמונאים? דער הייליגער רמבן, ווייל זיי האבן עובר געווען אויף א פסוק אין חומש.

נעמטס עס איבער. און דאס האבן זיי נישט געטון, זיי האבן באלאבאטעוועט, ווייל זיי זענען געווען די געווינער פון די מלחמה, האבן זיי אנגעהויבן צו באלאבאטעווען, און ממילא האבן זיי עובר געווען אויפן פסוק לא יסור שבט מיהודה. יעצט, דער רמבן זאגט דאך אבער אז אהרן הכהן איז געבליבן אויף אייביג, וואס איז דער ענין פון די נר חנוכה? יעצט, וויאזוי איז דאס געשען אז ס'איז געווען אזא מורא'דיגער דורכפאל? די תירוץ איז. אז טאמער א מענטש פירט זיך נישט על פי תורה פאלט ער דורך אזוי ביטערליך אז ער ווייסט אפילו נישט, ס'איז געווארן אויסגעווישט די גאנצע מלכות חשמונאי, עס נישט געבליבן גארנישט פון די גאנצע משפחה, און דאס איז וואס מען דארף יעצט רעדן, די אויל איז געווען א פך שמן טהור, ס'איז געקומען ריינע עול, מען נעמט פאר קינדער, מען געבט זיי פון די בעסטע קינדערישע יארן פון צוויי יאר ביז זעקס יאר געבט מען זיי אזא זאך וואס דאס הייסט יו פי קעי, דאס איז די קינדערגארטן, די. פֿיר פֿון די פֿון די צוויי יאר ביז די זעקס יאר, די פֿיר יאר טוט מען זיי אזוי מטמא זיין די קינדער, די אויל, דאס מיינט מען דעם שמן זית זך, די יחידה שבנפש וואס שטאטס מען זאל לערנען מיט זיי תורה און שמע ישראל און נאך אזאלעכע זאכן, לערנט מען זיי מינות און כפירה וועגן בריאת העולם, מען איז זיי מטמא פון קאפ ביז פיס, און נאכדעם ווארפט מען זיי צוריק, ווען זיי זענען שוין טמא ענדיגט מען שוין מיט די גאנצע פראגרעם. מען זינגט גויאישע ניגונים, יעצט איז די סיזען פון די גויאישע ניגונים, און מען רעדט דברי מינות און כפירה, מען זאגט חלילה ס'איז נישט דא קיין באשעפער, ס'איז דא צוויי שיטות וויאזוי די וועלט האט זיך באשאפן, איינס איז די תורה וועג און איינס איז די וועג וויאזוי די פילאזאפקען האבן אויסגעטראפן, און דווקא אין די פיר יאר געבט מען יו פי קעי פאר וואס? ווייל מען וויל מטמא זיין כלל ישראל פון קאפ ביז פיס ראשו ורובו ושולחנו, אז ווען דאס קינד גייט שוין נאך דעם חדר און הייבט שוין אן, בראשית פון אנפאנג ברא אלקים האט דער אייבערשטער באשאפען, הייבט ער אן צו טראכטען וועיט ע מינוט יעצט האב איך דאך געלערנט אז ס'איז דא נאך א וועג, וואס האקען זיי א טשייניק מיט בראשית ברא אלקים, דאס קינד איז שוין טמא מטומא. פון קאפ ביז פיס מיט דעות כוזבות. ער קען שוין נישט זיין קיין ערליכער איד און קען שוין נישט פון אים האבן גארנישט. און אלע קהילות זענען מסכים צו דעם, יעדער נעמט דאס, מ'האט געזאגט מען דארף דאס האבן און מען מעג עס האבן, יעדער איז דאס מתיר, קיינער זארגט זיך נישט אפשר איז דאס אסור. ס'איז דא איינער נעבעך א וואוילער ער הייסט הערשקאוויטש, ער לויפט ארום שרייען אין אלע תלמוד תורה'ס און אלע מיידל סקולס רבונו של עולם אונז האבן דאך נישט ארויסגעווארפן פון חדר און נישט פון מיידל סקולס, די רבנים האבן עס געטון, רבותי איז דאס יושר? וואס האמער אונז פון די גאנצע שמחה פון חנוכה, ס'איז געווען הייליגע אויל, ס'איז נישט געווען קיין מגע גוי, ס'איז געווען שמן זית זך, ס'איז געווען טהור, וואס האסטו פון די אלע זאכן? דו האסט מטמא געווען דאס קינד פון די צוויי יאר ביז די זעקס, און נאכדעם איז שוין נישט דא די יו פי קעי, ס'איז שוין נישט דא. און האסט שוין מטמא געווען דאס קינד, קענסטו שוין האלטן דאס איז יוון, דאס איז קליפת יוון, יוון קולטור, דאס לערנען די קינדער ביי די צוויי יאר, אז ס'איז דא נאך א וועג וויאזוי צו טראכטן וועגן בריאת העולם חס ושלום, ואין איש שם על לב, ס'הארט איינעם? ס'הארט קיינעם גארנישט. טאמער איז דא איינער וואס ער לויפט נאך ארום שרייען, שלאגט מען אים אן. ס'הייסט, דאס איז די סיסטעם היינט. ע פ וואס די חברה האבן אים אנגעשלאגן. אמעריקע איז א פרי קאנטרי, און דער אייבערשטער וויל טאקע זען צי דער עולם נעמט זיך אן פאר זיין כבוד צו נישט. און ס'איז א רשעות וואס מען טוט, ס'איז ממש א רשעות. מען פאר'סמ'ט די קינדער און מען פריידט זיך אז אפאר טויזנט יאר צוריק איז געווען, מען האט געטראפן שמן וואס האט נישט געהאט קיין מגע גוי דערין. ווייז מיר היינט וואס דו קענסט טרעפן. ווייז מיר ווי ריין די קינדער זענען היינט. קודם האט מען זיי מטמא געווען מיט'ן אות ברית קודש, מען האט זיי געפאטשקעט ווי מען טאר נישט אין חדר. היינט, דער אות ברית קודש איז ברית המעור איז מכוון כנגד ברית הלשון. היינט איז נאך אסאך ארגער, מען רעדט אים אריין דברי מינות און כפירה, מען כאפט עס נאך ביים ברית הלשון און מען איז עס מטמא, מ'איז מטמא די מח, אז ווען די זרע קומט אראפ, נאר אין חוט השדרה איז עס שוין טמא ומטמא פון קאפ ביז פיס, און ווי אזוי קלערן מיר אונז אז אונז מ'קענען אויסהאלטן אין אזא שווערן גלות? יעצט כ'האלט אין איין זאגן אז ס'איז דא צייטן וואס זענען מער מוכשר, ס'איז דא צייטן וואס טהרה איז ווי מ'זאגט טאפ פרייאריטי, און אז מ'לאזט זיך אריין יעצט אין טהרה העלפט דער אייבישטער אז מ'קען מסכם זיין אלעמאליגע פגמים. כ'וואלט זייער שטארק געוואלט מאכן א דרייוו אז מ'זאל אנהייבן צו האלטן טהרת המשפחה. איך דארף נישט איבערחזר'ן נאכאמאל. ס'איז זייער נעגלעקטעד די גאנצע ענין פון טהרת המשפחה ביי זייער א גרויסן חלק פונעם עולם, און טאמער איז ער שוין גענוג איידל ער טוט שוין דעם רבונו של עולם א טובה אז ער גייט שוין אין די מקווה, ס'הייסט אז זיין ווייב גייט אין מקווה טוט זי דאך דעם רבונו של עולם א גאנצע טובה, שטעל דיר פאר. אבער ס'איז דא זאכן וואס מ'דארף פארדעם, חמשה ימי טומאה, הפסק טהרה, שבעה נקיים, בדיקות. און נאכדעם די שווערסטע פון הלכות נידה איז נישט די מקווה, די שווערסטע פון האלטן טהרה איז די טעג וואס מען דארף זיך פורש זיין, מען טאר נישט האבן קיין מגע ומשא, מען טאר נישט טון אסאך זאכן, ענינים הקרובים, עניני חיבוק, מען טאר נישט אפילו רעדן פון ענינים הקרובים, איז במילא דארף מען אנהייבן צו פארשטיין, one day you're gonna have to start doing it anyway, so why don't you start יעצט, יעצט איז חנוכה,

ווייל מיט דעם איז אנדערש די האלידעיס פון די גוים ווי ביי די אידן. די אידישע האלידעי איז נישט די פשט ווייל ס'איז דעמאלטס געשעהן. ניין, דאס וואס איז דעמאלטס געשעהן געשעהט יעצט נאכאמאל מיט אלע אורות עליונים עפענען זיך און זיי קומען נאכאמאל אראפ, און דאס זענען די אידישע ימים טובים. ס'איז נישט נאר א געדענק צייכן ווייל ס'איז אמאל געווען. ס'שפילט זיך דורך נאכאמאל פון עי טו זי. אזוי ווי דער אייבישטער האט געעפנט דעמאלט זיינע אורות עליונים און ער האט געגעבן רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך, די זעלבע טוט ער יעצט נאכאמאל ווען א איד זאגט רבונו של עולם איך וויל גיין אין מלחמה. כ'קען נישט ווייל כ'בין פארפאלן שוין אזויפיל יארן וואס כ'טו נישט וואס מ'דארף אבער כ'וויל גיין אין מלחמה. העלף מיר צו. וועסטו זעהן געוואלטיגע רעזאלטס, און דאס איז וואס מען זאגט שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געטון פאר אונזערע עלטערן בימים ההם בזמן הזה, פונקט די זעלבע לא פחות ולא יותר, פונקט די זעלבע טוט ער היינט אויך די זעלבע ניסים ונפלאות, און ער ווארט אז אידישע קינדער זאלן זיך צוריק קערן צו אים, בפרט נאך בעניני טהרה. וואס דאס איז געווען די עיקר מלחמה ביי די יוונים, און בפרט נאך מען דארף אפהיטן די קינדער, די יונגלעך און די מיידלעך, ס'קומט יעצט חנוכה, מ'פארט טיולים, ס'טוט זיך, רבותי, יו העוו טו נאו ווער יור טשילדרען אר גאוינג ענד וויט הום דעי אר גאוינג. מ'געט א קוק אריין אין די קבלה ספרים זעהט מען אז לבן איז אזא הויעכע זאך אז ער האט אפילו נישט געקענט אריינקומען אין א כלי אויף די וועלט, לבן איז בבחינת לובן העליון, די ווייסקייט פונעם כביכול פונעם הימל פונעם אייבערשטן, ס'איז זייער א הויעכע זאך דער לבן, אונז פארשטיי מיר דאס נישט. אבער איך וויל אייך זאגן א אינטערעסאנטע זאך וואס מען קען זען פון דעם לבנ'ן, הערט אויס, זעהר א אינטערעסאנטע זאך, ער גייט און ער געבט אוועק לייען, און ער געבט זי אוועק שטאטס רחל. יעצט ווען ס'קומט צו זעהן, איף יו קאם טו טינק אוו איט, איז עס געווען זייער זייער א מיעסע זאך, וואס ער האט געטון. אבער למעשה איף יו לוק עט איט זייער א קלוגן און א קלארן וועג זעסטו וואסערע חכמה נפלאה דער לבן האט דא געטון. ער האט געזען אז זיין טאכטער וויל נישט טון מיט עשיו, זי האט געוויינט ועיני לאה רכות, זי איז געווען נעבעך פארוויינט, זי איז געווען נישט אזא שיין מיידל ווייל זי איז געווען ביטערליך פארוויינט. וואס האט זי נעבעך געוויינט? ס'איז דא איין יעקב אבינו און ביידע ווילן אים האבן, קיינער וויל נישט קיין עשיו, איז כדי ער זאל נישט, הי שודנט לעט היז דאטער דאון, האט ער זיך מוסר נפש געווען, דאס איז געווען א מסירת נפש, ווייל יעקב קוד העוו וואלקט אוט די נעקסט מארנינג, געווען א מסירת נפש פון אים, וואס ער האט געוואלט אז זיין טאכטער זאל טרעפן וואס זי האט געוואלט, און זאל נישט אריינפאלן צו עשו הרשע, האט ער גענומען אויף זיך די בלעים, און מ'האט אים גוט אריינגעפליקט פאר דעם. סאו וואס זעהן מיר פון די סדרה פון די וואך? אז עלטערן דארפן פראבירן צופרידן שטעלן די קינדערלעך, מ'רעדט שוין נישט פון חלילה סעקשועלי אביוז דעם, וכדומה, יו העוו טו בי קלאוס טו די טשילדרען, מען דארף זיי טרייען צופרידנשטעלן, און מען דארף זען זיי צו באקומען וואס זיי דארפן, נישט וואס דו דארפסט, ווייל דאס וואס דו דארפסט, דאס וועט זיי נישט העלפן. סאו אז לאה האט געוואלט האבן אזא צדיק ווי יעקב, געבט מען אים נאך, ס'איז דאך אבער נאר דא איין יעקב, צושניידן אויף העלפט קען מען אים נישט, האט ער געמאכט א טריק, קודם האב חתונה מיט איר, נו, נאך דאס חתונה האבן, מוזטו דיך דאך שוין נישט גט'ן. און נאכדעם וועט שוין אלעס פארן גוט. רבותי יו העוו טו קעיטער פאר יור טשילדרען. און לבן איז נישט געווען א גאסן יונג וואס עטס מיינטס. לבן איז לובן העליון און איך זאל אריינגיין אין דעם שמועס עס וועט דויערן אפאר וואכן. איך וויל אפילו נישט אריינגיין דערין. פון וואסער א שורש דער לבן איז. פון דעם זאל מען זיך לערנען א מוסר השכל. עס קומט יעצט. אכט טעג חול המועד ווי מען רופט עס. מען פארט, מען קומט, גייטס מיט מיט די קינדער, קיעפ יורסעלף ביזי וויט יור טשילדרען, און אזוי וועט עטס קענען האבן וואוילע קינדער. איף יו וואטש אן דעם. יעצט ליידער איז געווארן אזא מגיפה אז מען טאטשט די קינדער מען מאכט מיט זיי משכב זכור מיט אלע מין עבירות, אבער פארדעם איז אויך געווען דאס ענין אז מ'האט געדארפט וואטשן די קינדער, קינדער האט מען אייביג געדארפט וואטשן, יעצט אין די אמאליגע צייטן אין די צייטן ווען ס'איז געווען די חשמונאים דעמאלטס האט מען געדארפט וואטשן די קינדערלעך וועגן מען זאל נישט. מען זאל נישט דערהערן חלילה קיין ווערטער וואס מען טאר נישט, קיין מינות און כפירה און אזאלכע אנדערע מיני זאכן וואס דאס קען, דער הייליגער ריזשינער האט געזאגט, איין ווארט פון מינות און כפירה קען שטערן א מענטש זיבעציג יאר און אים באגלייטן אין קבר ווען ער קען נישט פטור ווערן דערפון. און וואס איז געשען היינט מיט אונזער דור? וואס איז באמת געשען מיט אונזער דור? וואט רילי העפענד? וויאזוי איז דאס אז אונז טרויען מיר די קינדער אז זיי זאלן גיין אין דעם קינדערגארטן? ס'איז אנבעליוועבל! און בסך הכל דאס איז די שענסטע יארן פון דעם וואס מ'דארף אריינברענגען אן אמונה טהורה, מ'ברענגט אריין מודה אני לפניך און מ'ברענגט אריין שמע די רעכטע הענט אויף די צוגעמאכטע אויגן שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, און דאס טאר מען אין דעם קינדערגארטן נישט לערנען. סא דאס וואס דו לערנסט אים מיטן שטילערהייט ווען מען ווייסט נישט אינדערהיים, דאס מיינט נישט אז ער ווערט נישט אנגעזאפט מיט די אלע מינות וכפירה אין די סקול, ווייל די טיטשערס זענען דארטן פול מיט מינות וכפירה, און זיי האבן קוריקולומס וואס זיי מוזן רעדן מיט די קינדער, און ס'איז ממש א שאנדע וויאזוי עשו האט זיך אריינגעלייגט אין יעקב און ער ברענגט אים אונטער, און קיינער זאגט גארנישט און יעדער האט זיך פריילעך, הנרות הללו אנו מדליקין, על הניסים ועל הנפלאות. וואס ניסים ווער נפלאות וואס האסטו מיט דעם אלעם? די גמרא זאגט אכתי עבדי אחשורוש אנן, אונז דינען מיר יעצט עבודה זרה, אונז זעמער נישט אזוי ווי די גמרא זאגט אז די אידן אין חוץ לארץ זענען עובדי עבודה זרה בטהרה, אונז זעמער עובדי עבודה זרה בטומאה ליידער, ס'איז נישט צום גלייבן, יעדער לאט עס צו, דאזענט באדער עניבאדי. רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, ס'קומט יעצט אזא חנוכה, און אז אונז וויל מיר עפעס באקומען פון דעם חנוכה מוז מיר אונז אריינלייגן אין דעם חנוכה, דאס ווייזט אונז די דריידערל. ס'איז דא א באנק, אז דו לייגסט נישט אריין אין די באנק נעמסטו גארנישט ארויס, אז דו וועסט נישט אריינלייגן אין חינוך פון די קינדער און וועסט זיך נישט שלאגן אז מען זאל זיי נישט מטמא זיין זייער הייליגן קאפ, דעמאלטס וועסטו וויסן אז וועסט חלילה גארנישט ארויסנעמען, און אויב וועסט דיך שלאגן וועסטו געווינען, ווייל פונקט ווי דער אייבערשטער האט דעמאלטס געמאכט, ס'איז געווען רבים ביד מעטים טמאים ביד טהורים רשעים ביד צדיקים זדים ביד עוסקי תורתך, אזוי וועט דער אייבערשטער יעצט אויך מאכן. יעצט אז ס'קומט אזא יום טוב ווי חנוכה, דארף מען אביסל אריינלייגן דעם קאפ, געהערט. עטס ווייסט איך באקום זייער אסאך קאלס פון בחורים וואס זיי זאגן זיי האבן קיינמאל נישט געוויסט אז מען טאר זיך נישט אנרירן דארטן ביי די ערווה, זיין אייגענע טאר מען אויך נישט אנרירן, מען טאר נישט קוקן אויף זיין אייגענע ערווה, און מכל שכן נאך אויף אן אנדערן, ס'האט זיי קיינער נישט געלערנט אז מען טאר נישט, כ'וויל פרעגן דעם עולם, לאמיר מאכן צווישן אונז אזא סורוועי, וויפיל מענטשן האבן געזאגט פאר זייערע קינדער אז ס'איז דא אזא ספר ווי ראשית חכמה? צי וויפיל האבן געלערנט מיט זייערע קינדער וועגן ענייני קדושה? קיינער נישט, ס'איז א דזשאוק. בעיקר איז ס'דא א בלאט, א איד, און א צייטונג, און היינט איז עס שוין דא אויפן אינטערנעט א מחיה. דעטס איט, דעטס אלל יו וואריד אבאוט. עס איז אזא דויטשלאנד איבער אלעס, און סאטמאר איבער אלעס. דעטס אלל עווריבאדי וואס וואריד. האסטו אמאל געלערנט דיין קינד אז מ'טאר זיך נישט אנכאפן די ערווה נאר ווען מ'דארף גיין קטנים טאר מען עס אויך נישט אנכאפן און ארויסשלעפן נאר מ'דארף אזוי זיך א שאקל טאן אזוי עס ארויסלאזן פון די אונטערהויזן אז מ'זאל עס נישט מוזן אנרירן? מ'טאר עס נישט אנרירן, די נגיעה איז אסור. נישט אלס קישוי אבר. די נגיעה אליינס איז אסור. ס'איז קלאפעניש אין א הייליגע זאך, ס'איז אן אות ברית קודש, ס'איז ממשיך די דורות וואס וועלן קומען, ענד יו העוו טו בי ווערי ווערי קערפול, און נאכדעם אז מ'רירט עס אן ווערט מען א קישוי אבר, ס'געשעט אסאך אנדערע זאכן, ס'ווערט נתחמם, ס'קומט ארויס זרע, די אלע זאכן זענען זייער הארבע זאכן, די גמרא זאגט כל אוחז באמה ומשתין, ווען איינער כאפט אן אין די אמה און ער קטנ'ט, עס קען ער דאך ווערן נתחמם. זאגט די גמרא כאילו מביא מבול לעולם, ער האט געברענגט א מבול אויף די וועלט, איר הערט ווערטער און יעדער טוט עס, קיינער זאגט נישט פאר יענעם גארנישט, נאנאנאנאנא דאס איז זייער הארבע זאכן, און איך האלט אז לכבוד חנוכה דארף מען עס אנהייבן צו לערנען אין אלע חדרים און אין אלע ישיבה קטנות און אין אלע ישיבות. די בחורים וויינען אז זיי האבן נישט געוויסט אז מען טאר נישט, זענען געגאנגען אין מקווה, איינער האט זיך אונטן אריינגעשניפט, זיך אנגעכאפט ביי די מעשה, און ס'איז געווארן הארט, און ער האט זיך געשפילט דערמיט ביז ס'איז געקומען ארויס עפעס צערינען, דאס איז זרע, און ער האט זיך גוט געפילט, און נאכדעם ווייסט ער שוין אליינס וויאזוי מען טוט עס. דאס איז אנבעליוועבל, קיינער האט נישט געזאגט ס'איז אסור. און אויב האבן זיי נאך א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין, וואס איז אייער פראבלעם? בהמות וואס איר זענט. איר האט א פראבלעם מיט צאנז-קריג, נישט מיט נחום ראזענבערג. נחום ראזענבערג קען אייך נישט, ער וויל אייך נישט קענען, ער האט אייך ביז יעצט נישט געקענט און ער וויל אייך פון יעצט ווייטער אן אויך נישט קענען. איז לאמיר נאכאמאל צולייגן אז ס'קומט חנוכה, אויסער דעם וואס מ'צינדט די לעכט, איז דא נאך זאכן וואס די די קדושה, די טהרה, די ריינקייט, דער שמן זית זך, דאס אלעס דארף מען קענען ממשיך זיין, און דאס קען מען נאר ממשיך זיין אז מ'טוט רעדן מיט די קינדער און מ'טוט זיי זאגן אלעס וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט. און דאס וואס מען טאר נישט איז נישט סתם א לאו, דאס וואס מען טאר נישט איז כאילו מביא מבול לעולם, ס'ברענגט א חורבן עולם, און אז מען וועט זיך אזוי לערנען און מען וועט זיך אזוי האלטן צו די זאכן, דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז דער חנוכה וועט משפיע זיין גרויסע זאכן. יעצט, מען דארף אויך אויסלערנען די קינדער אז אויסער דעם וואס די מלמדים טארן זיי נישט טאטשן און קיין איינגעשטעלטער טאר זיי נישט טאטשן און קיין איד אין שול טאר זיי נישט טאטשן, א חבר טאר זיי אויך נישט טאטשן. ס'איז מורא'דיג וויכטיג מען זאל לערנען און לערנען און לערנען מיט די קינדער. ווען נישט פון ווי וועלן זיי דען וויסן? רבי לא שנאה, חייא מנין. און ס'איז מורא'דיג וויכטיג מ'זאל זיי זאגן דעם חומר הענין, אז ס'איז נישט קיין דזשאוק, דאס קינד ווען ער איז קליין האט ער נאך א פחד, אז מען לייגט אין אים אריין אביסל יראת שמים מיט אביסל פחד, עט עס בלייבן ביי אים. דאס זאגט די גמרא, שמן וחלב שסכתני אמי, דער שמן, די אויל, מיט די מילך וואס די מאמע האט מיך געשמירט בימי ילדותי, ווען איך בין געוען יונג, עמדו לי בימי זקנותי. דארף זייער שטארק אריינברענגען אין די קינדער דעם ענין פון יראת שמים און די הארבקייט, און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, און דאס איז מורא'דיג מורא'דיג וויכטיג, מען דארף רעדן מיט די מיידלעך, די מיידלעך שפילן דאקטאר, מען שפילט זיך, מען כאפט זיך דארט אן, מען טאטשט ביי די קליטעריס, מען ווערט אראוזד, דאס אלעס חזר'ישע זאכן וואס. אויסער דעם וואס ס'ליגט אין דעם על פי ספרי קבלה איז א פרוי אויכעט מצווה אויף השחתת זרע, אבער אויסער דעם ליגט אין דעם אין דעם א ביליגקייט און א שמיציגקייט און דאס ציעט אראפ און אראפ און אראפ ביז ס'גייט ווייטער און ווייטער און מ'דארף רעדן דערפון, מ'דארף זייער וויכטיג רעדן דערפון. קיינער האט נישט וואס צו טאטשן א מיידל, אפילו איר פרענד אויך נישט און אפילו זי אליין טאר זיך נישט שפילן ביז זי ווערט אראוזד. דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תאווה אז אונז זאל מיר עס קענען דורכקומען, ער געבט נישט איינעם א גרעסערע תאווה וויפיל ער קען דורכקומען, יעצט ס'דא א לאו אז מ'טאר זיך נישט מסרס זיין, לכאורה אז איינער וויל זיין ערליך גייט ער זיך מסרס וועט ער נישט צוקומען צו השחתת זרע, לאמיר זאגן ער האט שוין מקיים געווען פרו ורבו, פארדעם קענסטו טענה'ן ארייט ער האט זיך נאכנישט מקיים געווען פרו ורבו, אבער לאמיר זאגן ער האט שוין מקיים געווען פארוואס זאל ער נישט גיין און זיך אפשניידן מסרס זיין טון אזוי ווי שטיין האט געטון, נאר ווייל דער אייבערשטער זאגט אזוי. איך וויל דו זאלסט האבן די תאווה און דיך גובר זיין אויף די תאווה. אויב דו האסט נישט קיין תאווה ביסטו ווייל במתים חפשי, ביסטו ביי מיר ווי א טויטער. סא די אלע תאוות זענען געמאכט מען זאל עס קענען איבערקומען, און קיינער קריגט נישט א גרעסערע תאווה מיט פון וואס ער קען איבערקומען. עס איז זייער וויכטיג אז מען זאל דאס וויסן, קומט יעצט א חנוכה, ס'א זמן פון די חשמונאים. וואס האבן זיי געזאגט? זיי האבן געזאגט אז יעדעס מיידל וואס זי גייט חתונה האבן מוז קודם האבן אן אפעיר מיטן הגמון דארט, מיטן גרויסן בעל הבית, מיטן גרויסן פריץ. איך וויל אייך פרעגן א נארמאלע שאלה, ווען ס'איז דא א סטאפ וואס ער פארט אויף בארא פארק, ס'איז דא א סטאפ וואס פארט אין די קאנטרי, און שטעלט זיך אפ א אינגערמאן, און דו זעסט א זיבעצן און אכצן יעריג מיידל גייט מיט אים כאפן א היטש צוויי צוויי אהאלב שעה, וואלסטו נישט געהאלטן אז זי זעצט זיך אריין פאר זנות? וואלסטו געהאלטן אז פון דא וועט נישט ארויסקומען א שמוציגע זאך? וואלסטו אויכעט מודה געווען? איך וויל פארשטיין, אין רוב מיידל סקולס האט מען שוין ברוך השם ארויסגעווארפן די מענער, פארוואס זאל זיין די מענער דארט? אפילו די קעכער טאר נישט זיין דארט, ס'האב איך געהאט א קעכער אין סאטמאר אונטן ביי די מיידלעך אויף קיעפ סטריט, האט מטמא געווען בחורים אונטן, די בחורים וויינען היינט. ס'איז דא וואס האלטן אז מ'האט אים געהארגעט אויך, די בחורים האבן זיך גענומען איבער האט געקריגן א הארץ אטאקע און איז אראפגעפאלן און געשטארבן, וואס א מין רעכט האט אז זאלן זיך דרייען מענטשן דארט, און נאכדערצו פרינציפעלס מיט זאכן, איך בין געווען אמאל אין פאפא קעמפ, איך פלעג זיין יארן דארטן, איז איינמאל האב איך געפרעגט ר' הרב סאמעט, ער איז דער פרינציפעל, האב איך אים געפרעגט איך וויל דיך פרעגן עפעס, ווען א מיידל האט פארגעסן איר טעמפעקס אינדערהיים, יא, וואס טוט זי יעצט? זי גייט צו צו דיר און זי זאגט ראביי סאמעט, איך קען דאך נישט אראפגיין אף פרעמיסעס אפשר גייסטו מיר ברענגען טעמפעקס? זאגט ער ער ביסט גערעכט ער איז אריין צום פאפא רב האט פאפא רב געזאגט מען זאל נעמען א פרוי מען האט גענומען דעמאלטס פאנעט רעבעצען פאנעט איז געווען דארט איז איז זי געווען דארטן יארן מען דארף זיך דאך רעכענען מיט די געפיל פון די מיידל אויכעט און פון אלעם וואס זי דארף נאך האבן. נעמט מען א זכר ער זאל דרייען די מיידל סקול? איך פארשטיי דאס נישט, איי דזשאסט קענט אנדערסטענד איט, פלעגט מען אלץ זאגן און מען קען נישט אנדערש און און און און דער רבי זכרונו לברכה בנימין הערש בערקאוויטש, ס'איז געווען א בנימין הערש און זוכט גאר אמאל צעטלעך, ס'איז געווען דער וואס האט געזען אין יעדע זאך צלמים, דער שרייבער האט אמאל ארום געווארפן צעטלעך אין גאנץ צייטן וואס טוט ער געבן א בילד פון בנימין הערש מיטן ברייטן ביבער הוט וואס טוט ער אין מיידל סקול, מ'האט אויף אים אויך געהאט טענות, מ'האט אויפן רבי אויך געהאט טענות. אבער למעשה, דאס איז געווען אמאל, נאך געווען אן ערליכער איד, דער ר' בנימין הערש האט נאך געהאט ווען מען זאגט פארן רעבן האט ער געהאט אביסל יראת הכבוד, אבער היינט? יעדער ראץ וואס טרעפט נישט קיין דזשאב, דא איינער א ליכטענשטיין, און נאכדעם מיט דא א דער, מיט א יענער, יעדער ראץ ער דרייט זיך, הערץ פרענקל דרייט זיך דארט, וואס האט זיך הערץ פרענקל צו דרייען ביי די מיידלעך, און ער געט דזשאבס מיט אלעם. ס'איז א שאנדע, און איך האב שוין געארבעט יארן אז מען זאל עס ארויסנעמען אין ארץ ישראל, אין בית יעקב פלעגן זאגן די ערנסטע, ווי מען זאגט תלמידי חכמים, אבער איך האב געזאגט ביי מיר איז גארנישט קיינער ווערד, נו האסטו יעצט, ס'איז געווען אין ארץ ישראל א מעשה, א ראש ישיבה, ער הייסט דוד העריסאן, אפגעטרענט א מיידל, און זי האט געשריגן אז זי איז נישט די איינציגע, זי האט שוין געברענגט אפאר חבר'טעס, איי מין דיס שוד נעווער העפען, כ'פארשטיי נישט וויאזוי א טאטע קען לאזן זיין קינד, א טאכטער גיין אין א סקול ווי א זכר דרייט זיך דארט. כ'געדענק אין בית יעקב אין בארא פארק, כ'האב געהאט אמאל א שכן, מיידל האט דארט געלערנט, און ס'איז געווען דארט כ'ווייס א פֿינף און צוואַנציק זעקס און צוואַנציק יעריגער צו א דרייסיג יעריגער אינגערמאן וואס ער האט דארט געלערנט סייענס און פיזיקס, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס, ס'איז נישט קיין חילוק, עט די ענד אוו די דעי שי פעל אין לאוו מיט הים, געווען א יונג מיידל פון זיבעצן אכצן, שי דאזנט איווען נאו יו נאו וואס וואס גייט פאר. און אלל אוו א סאדען ס'איז געשען דער חרבן, א סקאנדאל איז געווען, און דאס געשעט כסדר, נישט אייביג פלאצט עס ארויס, אסאך מאל זיצט זי און נאכדעם גייען זיי אויס, און זאכן וואס קיינער ווייסט נישט. דער'ס נאו ריזען פאר אלל דעט. נאכאמאל, נחמיה וועבערמאן האט אונז אויסגעלערנט, ער האט געוואלט אז יעדע מיידל פון סאטמאר, דעם רבינ'ס טעכטער, זאלן זיין נבעל צום הגמון, הגמון! וועבערמאן, הגמון, ס'איז די זעלבע נאמען. סאו, זאל אונז כאטש אזויפיל לערנען דער חנוכה. חנוכה. לאמיר גיין ווייטער. לאמיר נעמען דעם חנוכה אהער. עס איז געקומען דעם כהן גדל'ס טאכטער, און זי האט זיך אריינגעשטעלט אינאיינעם מיט דעם הגמון. זי האט אים קודם געגעבן גוטע קעז, ער איז געווארן דארשטיג, האט זי אים געגעבן גוטע וויין, זי האט אים איינגעשלעפט און זי האט אים אפגעהאקט דעם קאפ, און זי האט ארויסגעברענגט זיין קאפ ווייזן אז די מלחמה איז פאריבער. דעטס וויי יעדעס מיידל אין די גאס איז מחיוב צו האבן דעם קוראזש. נישט איך זאג אז מ'זאל גיין אפהאקן קעפ, מ'זאל ווערן אייסיס חברה, אבער ווען איינער וויל דיך טאטשן, ווען איינער וויל דיך אנרירן, ווען איינער וויל מיט דיר טון וואס מ'טאר נישט, זאלסטו האבן דעם אידישן קוראזש און דו זאלסט מאכן זיכער דעט יו געט אוט אוו איט, און אפילו דו האסט דיך געלאזט און ביסט שוין איינמאל דורכגעפאלן, דו האסט שוין געכאפט א האג און א קיש און העס טו סטאפ, ביפאר איטס טו לעיט. איך זאג נאכאמאל, מ'גייט צו די מיידל סקולס, למשל אהרן האט אין זייער א שלעכט פלאץ דעם מיידל סקול, איך האלט מ'דארף שטעלן אדער גארדס, אדער פאליס ביי יעדע קארנער די גאנצע ווינטער צייט ווייל מען גייט יעצט גיין סאיז א שווערע ווינטער און סווערט טונקל זייער פרי און מען קען אריינכאפן א מיידל אין אן עלי און נישט נאר דארט אין אלע סקולס איבעראל דארף מען וואטשן כ'זעה סאיז דא חדרים מיט סקולס זענען שוין אינמיטן בעדפארד סטייוועסענט. פארגעס נישט, די איינציגע מענטש ווער ס'זארגט זיך פאר דיינע קינדער ביסטו און דיין ווייב, די הנהלה קאדנט גיוו א פלייאינג הוט אבי ס'קאסט סיי נישט קיין געלט ענד דעטס איט, און אז ס'וועט עפעס געשעהן העט מען דאס שנעל שטיל מאכן. די גמרא ברענגט אין מסכת סנהדרין וויאזוי האט ירבעם בן נבט אריינגעכאפט אחיה השילוני זאל אונטערשרייבן אז ער איז דער קעניג און וואס ער זאגט דארף מען פאלגן, איז ברענגט ער דארטן א מורא'דיגע מעשה, די מעשה גייט אזוי, ער האט געזעצט זעצט א צדיק לעבן א רשע, און ירבעם בן נבט האט אנגעהויבן צו זאגן עטס נעמטס מיך אויף פאר קעניג, יא, אפילו וואס כ'על ענק הייסן עט עטס טוהן, יא, אפילו כ'על ענק הייסן גיין דינען די עבודה זרה עט עטס אויך פאלגן, יא, דעמאלטס האט זיך אנגעשטעלט אחיה השילוני און געזאגט איך קען דאך דאס נישט, כ'מיין דאס טאר מען דאך אפילו נישט הערן, האבן זיי אים פארדרייט דעם קאפ און געזאגט אז. מען מיינט נישט חלילה אז ער האלט ביים הייסן מען זאל גיין דינען עבודה זרה, ער מיינט נאר צו זאגן אז אפילו ווען כ'וועל הייסן וואלט עטס אויכעט מקבל זיין מיין מלכות. איז אלעמאל געזעצט א צדיק לעבן א רשע איז ארויסגעקומען אז ואף אחיה השילוני טעה וחתם, אחיה השילוני האט אויך אונטערגעשריבן אויף ירבעם בן נבט, און אויף אלע זיינע עבירות וואס ער האט נאכדעם געטוהן אראפצופירן כלל ישראל איז ער א שותף אין דעם. איך וויל זאגן, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט מארגענשטערן, ער איז אין ארץ ישראל, ער הייסט א בעל מקובל, איז א וואוילער איד, א גאנץ א פיינער לייטישער איד, קומט נישט אן צו קיינעם ברוך השם, דארף זיך נישט לעקן צו קיינעם,

כח דאס משנה זיין. יעצט אז אלע תפילות גייען דורך ארץ ישראל, וואס האסטו צו פארן אויף חוץ לארץ? הע הע, דארט וועסטו דאווענען. נפתלי, ס'איז דא איינער נפתלי פרידמאן, דער שוחט אין מירון, דער גבאי דארט, הע הע, שרייט ער דאך גוט. אין ברסלב זאגט מען ווען וועסטו קומען אויף אומאן? זאגט ער דו נאר, איך הער דיך ענקערע תפילות קומען דא דורך, כל העולם כולו עוברים לפניך כבני מרון, אונז הער מיר דאך דא ענקערע תפילות וואס זיי קומען אריין, דארף איך פארן דארט? אלעס גייט דאך דורך ארץ ישראל איז למעשה טענה'ט ער אויך דער מארגנשטערן אז דו ביסט אין ארץ ישראל דארף מען דאווענען אין ארץ ישראל און מען דארף זיכער נישט פארן אויף חוץ לארץ דאווענען על כל פנים יעצט האבן זיי ביטער אריינגעכאפט אז ער האט ארויסגעגעבן א בריוו אז לעזער איז א צדיק און מען טאר נישט אויסהערן די לשון הרע'ס. זייער זייער נישט שיין זייער נישט שיין פארשטייסט דאס הייסט טובי' חטא זונטאג מאנטאג טובי' האט געזינדיגט לעזער בערלאנד האט זיך ענדזשויט. און יעצט שלאגט מען אלע מענטשן וואס זיי נעמען זיך אן פארן ווייל יעדער ווייסט דאך אז ס'איז פול פון פעיק פאוני און פראוד. יעצט כ'האב געוואלט אויכעט רעדן וועגן גיין נאך געלט, קינדער גייען נאך געלט ס'איז די גרעסטער אומגליק וואס ס'איז דא, קודם אז זיי האבן געלט ווייסן זיי וואס דאס הייסט א בייאינג פאוער, נאכדעם איז נעמט א עלטערער בחור און ער געט צען דאלער פאר א קינד און מאכט מיט אים כל דבר אסור, ער זאגט טרעף מיך אין די מקווה. און נאכדעם גייט מען אריין צו מענטשן אין שטיבער, יענער זאגט צי דיר אראפ די הויזן וועל איך דיר געבן געלט, ס'איז דא מיט יארן צוריק איז געווען א קעיס מסתם פיר פינעף יאר צוריק וואס א אינגערמאן, ער איז שוין געווען א אינגערמאן, ער האט געדארפט האבן געלט פארן מוסד, איך ווייס פארוואס ער האט געדארפט האבן, האט אים יענער חזיר געזאגט איך געב דיר טויזענט דאלער און טו דאס און דאס מיט מיר. כ'האב שוין געהאט אויפן האטליין מיט אלעם, און מען זאל נישט לאזן די קינדער גיין נאך געלט, אז דער מלמד זאגט מען דארף גיין נאך געלט, זאגט מען אים וויפיל געלט ברענגט אריין אן עוורידזש קינד, און גיב דאס פון דיין טאש, לאז דיין קינד נישט גיין נאך געלט, נאכדעם גייט ער דאך האלבע די נעכט, דו ווייסט דאך נישט ווי ער דרייט זיך, און איך בעט אויכעט די אלע פרויען זאלן נישט עפענען קיין טיר פאר קיין מענער, זיי קומען אריין מיט כח, זיי זעצן זיך אראפ. נאכדעם קען ער מיט דיר טוהן וואס ער וויל, ווייל נאכדעם גייט ער דיר זאגן אז העי, איך זאג אז דו האסט מיך געבעטן, ער ווייסט וויאזוי עס גייט, עס איז דא אסאך אלמנות, זיי עפענען די טיר, ס'איז זייער נישט איינגענעם, זיי זאגן איך גיי נישט ארויס נאר אז דו געסט פופציג דאלער וכדומה, דאס געלט גיין דארף זיך אויפהערן, מ'טאר נישט לאזן קיין בחורים און קיין קינדער גיין נאך געלט, מיידלעך טאר מען זיכער נישט לאזן. יעצט אזאלכע ראפעלס. דאונט לעט יור טשילדרען געט אינוואלווד. און נאכדעם קומען גראד די בראוקערס די וואס זיי האבן די דראגס, מען האט יעצט געוואר געווארן אז ס'איז דא עפעס א מעדעצין וואס מען נוצט פאר בהמות טאמער זיי האבן פעין, און אין קענעדע פארקויפט מען עס פאר מענטשן אויך, און די גויאישע הצלה זאגט אז זיי זענען זייער דערשראקן עס צו נוצן אלס א פירסט ריספאנדער, ווייל יענער גייט אריין אין אזא מין היי קליימעקס אז ס'איז ממש א פחד, און ס'קען אומברענגען דעם מענטש. איך ווייס נעבעך איינער, איך האב אים גוט געקענט, ער האט געהאט א גרויסע ביזנעס און אן עושר גראדע, און ער האט א רעסטאראנט געהאט און האט זיך פארברענט די הענט, האט מען אים געמוזט געבן די הויעכע, די מינע מעדיקעישאן, ס'מאכט אים פילן היי, שודנט פיל די פעין. נאכדעם ווען ער איז אויסגעהיילט געווארן איז ער געווארן אדיקטעד צו דעם, און ער האט גענומען גענומען גענומען ביז ער איז נעבעך געשטארבן יונגערהייט. סאו לאמיר נישט אויסלערנען די קינדער וועגן גיין נאך געלט. געהערט, און לאמיר עס נישט לאזן. דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער יום טוב זאל משפיע זיין קדושה, טהרה, יראת שמים, קדושת ישראל, טהרת ישראל, און מ'זאל מיר זוכה זיין אז דער אייבערשטער זאל אונז שוין אויכעט שיקן משיח'ן און בויען ביי יעדן איינעם א פרייוועט קוואל מקווה, דעמאלטס וועט עס זיכער זיין כשר, דעמאלטס וועט קיינער נישט קענען זאגן עפעס. האטס א פרייליכן און א לעכטיגן יום טוב.